מלאכים א', פרק י"א, היינטיגע פרק לערנען אונז ווי אזוי, נאכדעם וואס אונז האבן געלערנט די גרויסקייט פונעם מלכות שלמה, ווי אלע קעניגן זענען געגאנגען מיט אים, געזוכט זיין חכמה און געבן געלט, לערנען אונז ווי אזוי די מלכות פון שלמה הייבט זיך אן צו צעפאלן, און פארשטייט זיך פון ווי הייבט זיך עס אן, ס'הייבט זיך נישט אן סתם פון א גשמיות'דיגע סיבה, ס'הייבט זיך אן פון א חטא, אונז האבן געלערנט שלמה המלך האט ליב געהאט אסאך נשים נכריות, דא שטייט א ריבוי, אז מען לערנט פון בת פרעה, פרעה'ס טאכטער וואס ער האט חתונה געהאט מיט איר, אבער אויכעט פון מואב, פון עמון, פון אדום, פון צידון, פון חת אזוי ווי דער פסוק זאגט פון די אלע גוים וואס דער אייבערשטער זאגט פאר די אידן זאלן נישט חתונה האבן מיט זיי, פארוואס? ווייל יטו את לבבם אחרי אלהיהם, זיי גייען מאכן די אידן נאכגיין די געטשקע זייער, בהם דבק שלמה לאהבה, וואס שלמה האט יא ליב געהאט פרויען פון די אלע פעלקער, און נישט סתם האט ער ליב געהאט, ער האט געהאט זיבן הונדרעט נשים שרות, און דריי הונדרעט פלגשות, פלגשים, ס'איז א ריזיגע נומבער, אזוי ווי אלעס מיט שלמה המלך, ס'איז ריזיגע גוזמאות, נומבערס, פון עושר, פון נשים וואס ער האט געהאט, ס'איז דא מפרשים וואס לערנען דא אז דאס איז אליינס א פראבלעם, לא ירבה לו נשים, אבער על כל פנים, ער האט געהאט צופיל ווייבער און די נישט ריכטיגע ווייבער, די ווייבער פון אנדערע געט, אנדערע פעלקער, און וואלסטו געמיינט אז זיי גייען אים נישט אזויווי די גמרא זאגט אקרא ולא אטה, אים גייען זיי נישט מטה זיין לבבו, ניין, לעת זקנותו איז געווען די נשיו האבן געמאכט הטו את לבבו אחרי אלהים אחרים, ער איז נישט געווען אינגאנצן נאר מיט די אייבערשטן אזוי ווי דוד איז געווען, שטייט די פסוק ער האט געדינט עשתורת אלהי צידונים מלכום, וואס איז די גאט פון עמונים, שקוץ עמונים, און. אפילו א דריטע כמוש מלך מואב און געמאכט א במה פאר אים אפילו בפירוש אויפן בארג דרויסן פון ירושלים אזוי לכל נשיו יעדע איינע האט ער געהאלפן זעט דא אויס דא איז נישט קלאר אין די פסוקים די גמרא רש"י ברענגט לערנט אז ס'מיינט נישט ער האט אליינס געדינט אבער ער האט געלאזט זיינע ווייבער וואס זענען געווען פון די פעלקער מאכן געטשקעס און מאכן במות פאר זייערע געטשקעס אין פשוט פשט האט ער אליינס געדינט על כל פנים די אייבערשטער איז נישט געווען העפי די אייבערשטער איז געווען ברוגז אויף שלמה אז וואס פונקט דאס וואס ער האט געהייסן א גאנצע צייט די עיקר זאך נישט טון עבודה זרה, איז וואס שלמה המלך האט נישט געפאלגט. און די אייבערשטער זאגט פאר שלמה, שטייט נישט עס איז געווען א נבואה, צו האט ער געזאגט דורך א נביא, צו געזאגט אליינס, די אייבערשטער זאגט פאר שלמה, וויבאלד דו האסט דאס געטון, דו האסט נישט אינגאנצן געגאנגען מיט די דרך התורה וואס האסט נישט געדינט נאר די אייבערשטער, גיי איך צורייסן די מלכות פון דיך, גיי איך געבן פאר א צווייטן לעבדך. אבער איך גיי עס נישט טון בימיך, פארוואס? וויבאלד איך האב נאך אלץ ליב דיין טאטע, סאו לכבוד דוד המלך און לכבוד ירושלים, נישט קלאר וואס די ירושלים, ס'הייסט דוד איז די מלך און שלמה איז די מלך וואס איז אין ירושלים, פאסט נישט די אייבערשטער זאל גלייך נעמען, אוועק נעמען, דאך דארט געמאכט זיין בית המקדש, גייט ער עס נישט טון בימיו, נאר ביי זיינע קינדער גייט ער שוין צונעמען די מלכות פון דיר, פון אים. איז יעצט צוויי עיקר זאכן זענען שוין געשען בזמן שלמה וואס האט געוויזן אז שלמה'ס מלכות הייבט שוין אן אביסל צו שוואכער ווערן. די ערשטע זאך איז א חיצוניות'דיגע טרעט. ס'איז געווען, דער אייבערשטער האט געמאכט א שטן, שטן מיינט פשוט א שטערער, איינער האט גערודפ'ט, פריער איז געשטאנען אין שטן ואין פגע רע, קיינער האט נישט דערוואגט זיך אנצוהייבן מיט די אידן בזמן שלמה, יעצט איז שוין דא איינער וואס דערוואגט זיך יא, ווער איז דער איינער? אינטערסאנטע מעשה, ער הייסט הדד האדומי פון אדום ער איז איינער פון די אייניקלעך פון זרע המלך פון אדום דאס הייסט מיר האבן געלערנט דוד המלך מיט יואב זענען געגאנגען געמאכט א מלחמה מיט אדום פסוק זאגט דא זעקס חדשים איז יואב געזעצן דארט מיט אלע אידן אין אדום אזוי ווי מען זעט דארט ביי די מלחמה פון לאנגע מלחמה וואס איז געווען און ער האט אפגעשניטן און געהארגעט יעדע זכר אין אדום אבער יעצט אבער ס'איז געווען איינער הדד, ער איז געווען א פון די זרע המלוכה פון אדום, ער האט געזען אז ס'איז צרות, איז ער אנטלאפן פון אדום, אנטלאפן, ווי איז ער אנטלאפן? געגאנגען צו מדין, צו פארן, דארט האט ער גענומען מענטשן און זיך צוזאם גענומען דארט א גרופע, אזוי אנטלאפן פון מיד דוד און יואב, און געמאכט א אייגענע שטיקל גרופע, זיי זענען אנגעקומען צו מצרים צו פרעה, און פרעה האט זיך זעט אויס געליבט געהאט דעם מענטש דעם הדד, האט אים געגעבן א שטוב, האט אים געגעבן צו עסן, דאס הייסט האט אים געגעבן אזוי מאוכלי שולחנו, האט אים געגעבן אפילו א לאנד, עס זאל זיין אזוי די מדינה דארט, און האט אים מורא'דיג ליב געהאט, האט אים געגעבן אפילו א ווייב, נישט די בת פרעה אזוי ווי שלמה, האט אים געגעבן אחות אשתו די שוועסטער פון זיין ווייב, וואס גייט שטייט אויף איר נאמען תחפניס, זי איז געווען די ווייב פון פרעה אין יענע צייט, איר שוועסטער האט חתונה געהאט מיט הדד, ער האט געבוירן א זון, גנובת, און ער איז אויפגעוואקסן אין פרעה'ס הויז, דער טאכט אה, די, די זון פון הדד, יעצט אז דוד איז געשטארבן, האט הדד געהערט, אה, האט געטראכט דוד איז די עיקר פראבלעם וואס ער האט געהאט מיט דוד און יואב, יעצט קען ער שוין אפשר אהיימגיין, פרובירן צוריק צו גיין אין ארה, אין אדום. האט ער געגאנגען צו פרעה זאגט שיק מיר אהיים, פרעה זאגט נו וואס פעלט מיך? פעלט דיך שלעכט דא? ער זאגט ניין איך וויל אהיים גיין, און טאקע זעט אויס איז ער אהיים געגאנגען. יעצט נאך א שטן, ס'נישט קלאר די צווייטע שטן איז א שטן פאר דוד אדער פאר הדד אליין, ס'איז געווען נאך איינער פון די פליטים פון ארם אדער אדום וואס ער הייסט רזון, רזון בן אלידע, ער איז אויך ער איז געווען בעצם אונטער הדדעזר מלך צובא, דאס איז די מלך פון ארם צובא הדדעזר. ער האט צוזאמגענומען מענטשן, דעמאלטס ווען דוד המלך האט כובש געווען ארם צובא, האט ער געמאכט א גרופע מענטשן זיי געגאנגען אין דמשק, איז די ביידע מענטשן אזוי לערנט רשי די צוויי מענטשן סיי הדד פון אדום און סיי רזון פון צובא, זיי זענען געווען שטנים ווייל איז סלו' פאר שלמה, אנגאנץ נאך סוף ימי שלמה, זיי האבן שוין גערודפ'ט די אידן, דאס איז אלץ וויבאלד אז שלמה המלך האט שוין נישט געגאנגען אינגאנצן ריכטיג מיטן די אייבערשטער איז געווען דאס יעצט נאך איינער יעצט חוץ פון דעם וואס איז אינדרויסן ס'הייסט די גוים די די גוים וואס דוד המלך האט זיי אינגאנצן מכניע געווען פון צובא פון אדום בעצם האבן זיך אנגעהויבן צוריק צו מתגבר ווערן בזמן שלמה און הייבן שוין ווייטער צו זיין א שטן צו רודף'ן די אידן איז געווארן א אינערליכער טרעט. ווייטער דער פסוק פארציילט נישט פונקטליך וואס איז געווען אבער ס'פארציילט ווער ס'איז געווען און ווי אזוי ס'האט זיך אנגעהויבן די זאך שטייט ס'איז געווען א איד געהייסן ירבעם בן נבט ער געווען אפרתי פון אפרים פון צרדה זיין ווייב האט געהייסן זיין מאמע האט געהייסן צרועה אישה אלמנה אינטערעסאנט איז זיין יחוס איז ער געווען פון שלמה'ס עבדים ס'הייסט וואס איז ער געווען ער איז געווען געארבעט פאר שלמה זיי האבן געלערנט פריער שלמה האט געהאט שרים און געבויט זאכן ער איז געווען איינער שלמה האט אים געזען ער האט הנאה געהאט, ער האט געזען אז ער קען, האט אים געגעבן א תפקיד, ער איז געווען דער ממונה, זעט אויס אויף די בויען די מלוא וואס מען האט גערעדט דעמאלטס, דער פסוק איז יעצט דא מסביר אביסל מער, סגר את פרץ עיר דוד, ס'איז געווען עפעס א אפענע פלאץ וואס דוד שלמה המלך האט פארמאכט, און אויכעט ער איז געווען דער ממונה אויף גאנץ בית יוסף, ער איז געווען פון אפרים פון יוסף איינצונעמען די טעקסעס צו וואס מען האט געדארפט זיין פאר שלמה המלך, ער איז געווען בעצם א גאווערנער א ארבעטער פאר שלמה. איז דאס שטייט אין די פסוק הרים ידו במלך שטייט נישט וויאזוי מיט וואס האט ער הרים ידו וואס האט ער מורד געווען שטייט אז אחיה השילוני האט געגעבן א נבואה אז ער גייט ווערן דער מלך סא רשי זאגט אז ער האט געמאכט מוחה געווען אויף דעם וואס שלמה המלך דוד המלך האט געמאכט די אפענע פלאץ די עולי רגלים זאלן קענען קומען אבער ער האט עס שלמה המלך האט פארמאכט און ער האט מוחה געווען אויף דעם עוולה פון שלמה המלך על כל פנים אויף די יענע צייט איז געגאנגען אינדרויסן ערגעץ ירבעם איז געווען אינדרויסן פון ירושלים האט ער געטראפן אחיה השילוני די נביא און זיי געווען דארט אליינס אין פעלד האט אחיה השילוני געגאנגען א נייע קלייד דערויף האט אחיה השילוני געכאפט זיין קלייד צוריסן אויף צוועלף חלקים אזוי ווי מען האט געלערנט דוד האט צוריסן שאול'ס קלייד ס'איז אלעמאל א סימן אויף די זעלבע זאך און ער האט געגעבן צען חלקים פאר ירבעם געזאגט די אייבערשטער זאגט ער גייט צורייסן די מלכות פון שלמה צען שבטים גייען גיין פאר ירבעם צוויי גייען בלייבן פאר דוד. אויס פאר שלמה שטייט איינס אבער סך הכל די מעשה איז צוויי אבער יהודה און בנימין ווערן דא גערעכנט פאר איינס פארוואס ווייל מיר האבן געלערנט שלמה האט געגאנגען דינען עשתורת און כמוש און מלכום ער גייט נישט אין די דרך השם אבער דאס גייט נישט געשען בזמנו נאר בזמן בנו און דו העסט האבן ס'וועט בלייבן נישט נאר ס'וועט נישט געבן נישט זיין און נאך א זאך ס'וועט בלייבן פאר דוד איין שבט אבער די רעסט גייען גיין פאר ירבעם און אויף ירבעם מאכט ער די זעלבע תנאי אויב דו העסט גיין בדרך השם העסט פאלגן וואס מ'הייסט דיך דעמאלס העסטו האבן א בית מלוכה. שוין אז שלמה האט פארשטאנען אז ירבעם איז מורד ער האט אים געוואלט הרג'נען ער אנטלאפן קיין מצרים צו שישק און ער האט דארט געבליבן עד זמן מות שלמה שפעטער גייען מיר זעהן ווי ער קומט צוריק בזמן רחבעם קומט ירבעם צוריק און שוין עד כאן דברי שלמה אלע אנדערע מעשות פון שלמה המלך קען מען טרעפן אין די ספר דברי שלמה זיין היסטארי בוקס האט אליינס געשריבן ער איז געווען פערציג יאר קעניג און ער איז געשטארבן באגראבן אין עיר דוד און זיין זון רחבעם איז געווארן דער קעניג אנשטאטס אים.